מיר הייבן אן ברכות דף ל"ו עמוד א' בסייעתא דשמיא בערך צען שורות פון אויבן. זאגט די הייליגע גמרא, קמחא דחיטי, א מענטש האט גענומען חיטים און האט עס צוקייט, איז נארמאל ווען איינער עסט חיטים נארמאל דארף ער זאגן בורא פרי האדמה, אבער ער האט געמאכט פון דעם מעהל, צומאלט עס און ס'איז געווארן מעהל, איז שאלה וואס א ברכה מ'מאכט אויף דעם. ברענגט די גמרא אראפ א מחלוקת, רב יהודה אמר, רב יהודה זאגט בורא פרי האדמה, ווי די גמרא וועט שוין זאגן, היות בשעת ווען ס'איז חיטים זאגט מען בורא פרי האדמה, זאגט מען אויך דא אויף די מעהל בורא פרי האדמה. ר' נחמן אמר ר' נחמן דינגט זיך און ער זאגט שהכל נהיה בדברו. אמר ליה רבא לר' נחמן, האט רבא געזאגט פאר ר' נחמן, לא תפלוג עליה דרב יהודה, זאלסט זיך נישט דינגען מיט רב יהודה, פארוואס דרבי יוחנן ושמואל קיימי כוותיה, רבי יוחנן מיט שמואל האלטן טאקע אזוי ווי אים, דאמר רב יהודה אמר שמואל, וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן, שמן זית, מברכין עליו בורא פרי העץ אלמא זעהן מיר פון דעם אף על גב דאשתני אפילו די שמן בעצם איז אנדערש פון וואס ס'איז דאך געווען א זית און ער האט געמאכט פון דעם שמן מיט דעם אלעס במילתיה קאי און מ'זאגט בורא פרי העץ הכא נמי, דא די זעלביגע זאך, אף על גב דאשתני במילתיה, אף על גב דאשתני, אפילו ס'איז געווארן אנדערש, במילתיה קאי, אפילו פון די חיטים איז געווארן מעהל, מיט דעם אלעס זאג איך בורא פרי האדמה, במילא מוז מען זאגן בורא פרי האדמה, אזוי האט ער אים גע'טענה'ט. זאגט די גמרא מי דמי וואס א צושטעל איז דאס, התם לית ליה עילויא אחרינא, דארטן ביי די שמן איז נישטא עפעס מער ווי דעם, די מערקסטע איז שמן, אבער הכא אית ליה עילויא אחרינא, דא קען מען פון די מעהל גיין ווייטער בפת, מען קען נאך מאכן פון דעם ברויט. קומט די גמרא און פרעגט אזוי, וכי אית ליה עילויא אחרינא לא מברכינן עליה בורא פרי האדמה אלא שהכל, אויב ס'האט נישט קיין אנדערע זאך צו גיין ווייטער נאך א מעלה העכער, עט מען זאגן שהכל,

די גמרא מדייק, מאי לאו דחיטא בורא פרי האדמה, די שוואכע קמחא דשערא איז שהכל, אבער חיטים איז בורא פרי האדמה, זעהסט דאך פון דעם, אפילו איך קען מאכן פון דעם חיטים קען איך מאכן פת, מיט דעם אלעס זאג איך בורא פרי האדמה. זאגט די גמרא לא, זיי נישט אזוי מדייק, נאר דער אמת'ן אריין דחיטא נמי שהכל נהיה בדברו, פרעגט די גמרא אויב אזוי ולשמעינן חיטים, וואס איז א גרעסערע חידוש אז מען זאגט שהכל און וכל שכן דשערא איז זיכער? זאגט די גמרא איך וועל דיר ענטפערן, אי אשמעינן חיטה, הווה אמינא וואלט איך געוואלט מיינען הני מילי דחיטה, וואלט א מענטש געקענט קלערן זאגן אז נאר חיטים זאג איך שהכל, אבל דשערא, אבער פון שעורים, לא לברך כלל, זאל בכלל נישט מאכן קיין ברכה, קא משמע לן אז מ'מאכט א ברכה. פרעגט די גמרא פארוואס זאלסטו קלערן אז מען זאל נישט מאכן אויף קמחא דשעורים זאל נישט מאכן קיין ברכה, ומי גרע ממלח וזמית, צו דען איז דאס ערגער פון זאלץ אדער פון זאלץ וואסער, דתנן על המלח ועל הזמית אומר שהכל נהיה בדברו? ענפערט די גמרא איצטריך סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען מלח וזמית ווי נישט ווי, עביד איניש דשדי לפומיה א מענטש נעמט עס אריין אין מויל דארף עס האבן אויף כל מיני סארטן עסנווארג, אבל קמחא דשערא, הואיל וקשה לקוקיאני, ס'איז נישט גוט פארן מאגן ווייל ס'קען מאכן תולעים, וואלט איך געוואלט מיינען לא לברך כלל, קא משמע לן קומט ער מחדש זיין אז כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברוכי דארף ער יא מאכן א ברכה שהכל נהיה בדברו. זאגט די הייליגע גמרא, קורא, קורא איז בעצם. ארום דעם דקל בוים איז ווערט יעדן יאר ווערט צוגעלייגט אזא ווייכע א א ממש אזא גרינגע זאך ארום דעם בוים און מיט א יאר ארום שפעטער ווערט ער הארט אין אנהייב איז ער ווייך און שפעטער ווערט ער הארט אזוי דער סדר איז וועלכע ברכה מאכט מען בשעת ווען ער איז ווייך וועלכע ברכה מאכט מען קורא רב יהודה אמר בורא פרי האדמה. ושמואל אמר שמואל זאגט שהכל נהיה בדברו. רב יהודה אמר בורא פרי האדמה ווייל ער זאגט פירא, דאס איז א פשוטע פירא. ושמואל אמר שהכל נהיה בדברו, פארוואס? הואיל וסופו להקשות, בסוף קען מען דאך נישט אנקומען צו עס עסן, ס'ווערט אלט, במילא זאגט מען שהכל.

די תמורות וואס איז דא אין די עלין, און שפעטער איז דא אביונות וואס דאס איז דער פרי, און ס'איז דא דער קפריסין וואס איז ארום די פרי, די שאלאכץ, די דינע שאלאכץ וואס איז דא ארום די אביוניס. איז די גמרא וועט נאך דן זיין צו די קפריסין איז די אזוי ווי די אביונות איז א דין פון א פרי, צו ס'איז נישט קיין פרי. על כל פנים שטייט אזוי, והרי צלף, דנטעי אינשי אדעתא דפרחא,

זייט אין צלף האט ער טאקע אינזינען די אביונות מיט די קפריסין, ער האט עס אינזינען, און ס'שטערט נישט אויך נישט פארן בוים, ס'איז נישט ממעט פונעם בוים, אבער דקלא לא נטעי אינשי אדעתא דקורא, פארקערט ווייל ברגע וואס ס'וועט אוועקנעמען די קורא איז נעמט ער בעצם אוועק פון די ענף וואס ס'דארף וואקסן בהמשך. פירט אויס די גמרא ואף על גב דקלסיה שמואל לרב יהודה, אפילו האט משבח געווען,

ווייל דאס ווארפט ער דאך אוועק ווייל דאס איז ערלה, אבער קפריסין איז לאו פירי, ווייל ס'שטייט דאך ואוכל את הקפריסין. פרעגט די גמרא ורמינהי מיר האבן דאך געלערנט יעצט פריער, על מיני נצפה, על העלים ועל התמורות אומר בורא פרי האדמה, ועל האביונות, ועל הקפריסין, אויך אויף די קפריסין, שטייט אומר בורא פרי העץ, זעה איך דאך אז וואס? אז די קפריסין איז יא א פירא, מען זאגט דאך בורא פרי העץ. ענפערט די גמרא, הוא דאמר, דאס וואס רב יהודה אמר רב האט געזאגט, גייט בשיטת רבי עקיבא, דתנן, ווי מיר האבן געלערנט אין א משנה, רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר טאקע, ער האלט, אז צלף מתעשר, תמורות, ואביונות, וקפריסין, אלעס דארף מען מעשר'ן, אויך די אביונות, אויך די קפריסין, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא ער האלט, אין מתעשר אלא אביונות בלבד, מפני שהוא פרי, אבער מה שאין כן די קפריסין נישט, זעה איך פון דעם אז רב יהודה אמר רב איז געגאנגען בשיטת רבי עקיבא אז נאר אביונות איז דער פרי אבער קפריסין איז נישט קיין פרי. פרעגט די גמרא ונימא הלכה כרבי רבי עקיבא זאל ער זאגן קלאר אז די הלכה איז ווי רבי עקיבא. זאגט די גמרא אי אמר הלכה כרבי עקיבא, הוה אמינא וואלט איך געוואלט מיינען אפילו בארץ אפילו אין ארץ ישראל וועל איך זאגן אז די הלכה ווי רבי עקיבא. קא משמע לן אז ניין, כל המיקל בארץ ווער ס'איז מיקל אין ארץ ישראל איז הלכה כמותו בחוץ לארץ, נאר אין חוץ לארץ, אבל בארץ לא. פרעגט די גמרא איז ונימא זאג הלכה כרבי עקיבא בחוץ לארץ דכל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ, זאגט די גמרא כ'וועל דיר ענפערן, אי אמר הכי, הוה אמינא הני מילי גבי מעשר אילן, דבארץ גופא מדרבנן, די גאנצע מעשר אילן איז אין ארץ ישראל איז נאר א דין דרבנן, ווייל מדאורייתא איז מען חייב נאר דגנך תירושך ויצהרך, אבער אנדערע פירות איז דער גאנצער חיוב נאר מדרבנן. וואלט איך געוואלט מיינען אז נאר לגבי מעשר זאג איך ווי רבי עקיבא, אבל לגבי עורלה דבארץ מדאורייתא איז אימא בחוץ לארץ נמי נגזור,

אויב אזוי ולעביד מר כבית שמאי דמקילי טפי, איך האב פאר דיר איינער וואס איז נאך מער מיקל, וואס דאס איז בית שמאי, אוואו האבן מיר געזען אז בית שמאי איז מיקל? דתנן מיר האבן געלערנט א משנה, וואס די משנה מיר שוין זען איז זיך סותר לכאורה מיניה וביה, דתנן, צלף, בית שמאי אומרים כלאים בכרם.

על כל פנים קומט דאך אויס פון דעם מכל מקום לבית שמאי הוה ליה ספק עורלה, ותנן און מיר האבן געלערנט לגבי ספק עורלה, ספק עורלה בארץ ישראל טאקע איז אסור, אבער בסוריא איז מותר, און בחוץ לארץ איז בכלל און ממש גרינג, עד כדי כך אז יורד ער קען אראפגיין ולוקט פון איינער וואס איז חשוד אויף עורלה, ובלבד שלא יראנו לוקט, דער עיקר ער זאל נישט זעהן ווי ער נעמט פון די עורלה, על כל פנים זעהט מען דאך א מורא'דיגע מיקל, אויב מיר גיין ווי בית שמאי, וואס בית שמאי זאגט אז ס'איז ספק עורלה, און ביי ספק עורלה קען מען אין חוץ לארץ בכלל עסן די פירות, איז זאל ער טון אזוי ווי בית שמאי און וואס האט ער אוועקגעווארפן די אביונות. זאגט די גמרא רבי עקיבא במקום ר' אליעזר עבדינן כוותיה.